א גוטן ערב שבת קודש פרשת במדבר, און אויך א גוטן ערב שבועות תשע"ח. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם אז ס'דא א חזיר וואס ס'דרייט זיך אין בארא פארק, ס'איז שוין אין די צייטונג אויכעט, ער גייט צו צו קינדערלעך, וואס וויל א קינד? אייזקרים! יו אפער אים אייזקרים, היל פול דאון היז פענטס, אפילו די אנדערפענטס, פאר אן אייזקרים? כ'האב אלץ געזאגט מען טאר נישט זיין צו קארג פאר די קינדער יו העוו טו גיוו עם וואט אדער טשילדרען העוו, ווייל ווען נישט דעי זענען זייער איגער צו באקומען און און דעיל דו עניטינג פאר דעט. די צווייטע זאך זאל מען וויסן איווען איף יו גיוו יו העוו טו וואטש יור טשילדרען, מען האט אים שוין געכאפט ער האט שוין צוויי קינדער שיער אריינגעכאפט איינער האט זיך נישט געלאזט און ביי אנדערע איז עפעס אזוי געווען אז ס'איז נישט געגאנגען. כ'וויל בעטן דעם עולם, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א יום טוב שבועות און מען עסט מילכיגס צו ווייזן ווי גוט אייז קרים איז, ענד יור טשיילד לאווס איט טו. און ס'קומט יעצט א גאנצע נאכט מ'עט ארומגיין מ'עט כאפן קינדער מיט יונגע בחורים מ'עט זיי געבן אייז קרים מ'עט זיי הייסן זאלן לעקן די אייז קרים און אין איינוועגס וועט מען ארויס נעמען די ערווה מ'עט זאגן לעק אויס די ערווה א מלמד האט עס געטון ער האט געוואוינט קעגן איבער סאטמארע בית מדרש אויף ראדני סטריט האט ער ארויפגעלייגט האניג דאס קינד זאל עס לעקן. פוי, ער האט געמיינט אז ס'איז א אלף בית וואס מ'לעקט קינדער. כ'האב שוין לאנג געזאגט, די רבי טאר נישט לייגן די קינדער אויף די שויס אויך נישט ביי די אלף בית, זיי זענען אלע חזירים. קוק זיי אן ווען זיי שטעלן זיך אויף וועסטו זען אז דער פיפיק הענגט. עניוועי, רבותי איך וויל ענק זאגן, וואטש יור טשילדרען, אונז לעבן מיר אין א דזשאנגל און אין א זו. יעצט אכציג אדער ניינציג פראצענט האבן זיך פורש געווען פון די שטוסים ווייל זיי ווילן נישט גיין זיצן, אבער ס'איז נאך אלץ דא אוט דער צען פופצן פראצענט דעט קענט קאנטראל דעמסעלווס. סאו וואטש אוט פאר יור טשילדרען ענד. בי אוועיר וועיר דעי גאו ענד וואס זיי טוען. כ'האב יעצט גערעדט מיט א אינגערמאן, זאגט ער ער ברויך האבן געלט ווייל ער איז געווען אין בעלז אויף יום טוב און ער דארף באצאלן די חובות, זאג איך אים איך געב דיר וויפיל דו דארפסט האבן אבער מוזט מיר צוזאגן דו פארסט קיינמאל מער נישט אוועק ווילאנג דיינע קינדער האבן נישט חתונה, זאגט ער איך קען דאס נישט טון, מען לייגט א פרעשור א לחץ, זאג איך אים זאלן זיי לייגן א לחץ און זאלן דיר געבן געלט אויך, נאכדעם פרעג איך אים צושטאטליכן. וויפיל קינדער האסטו? זאגט ער פינף. פרעג איך אים וויפיל נעמסטו מיט? זאגט ער די צוויי עלטערע. וויפיל איז ער אלט? זיבן און פינף. פרעג איך אים יעצט ביי וועם לאזטו זיי דארט? ס'איז דאך א משונה'דיגע גרויסע שול. ער האט נישט געכאפט. בעלז איז הייליג. זאג איך אים זיי זענען דרעטליגערס ווי יעדער. דער בעלזער רב אליין האט אויך געמאכט קינדער אזוי ווי דו. ער האט אויך די זעלבע תאווה. קען זיין ס'איז נאך נישט ארויסגעקומען זרע האט ער געמוזט צוקויפן. אבער הי דיד איט די סעים וועי. זיין פרוי איז געווען אויסגעטון כאטשיג זי פירט קאפעלעס מיט טישן, און ער איז געווען אויסגעטון ווייל הוא בבגדו והיא בבגדה איז מנהג פרסים צו יוציא ויתן כתובתה, און ממילא זאלסטו וויסן די אלע מענטשן ארום אים האבן אויך די זעלבע תאווה, און כ'האב דיר שוין געזאגט יענקי פירער האט אויך די זעלבע תאווה ווייל ער האט מכשיל געווען צענליגע בחורים, איז ממילא איז עס גארנישט. פאר איז דארט אהין און דזשעפערדייז די סעיפטי פון די קינדער, פרעג איך אים און ווער בלייבט דא מיט די קינדער, זאגט ער מיין ווייב, זאג איך אים דיין ווייב גייט אין שול, יא, אויף וועמען פארלאזטו דיך דעמאלטס, געדענק ס'איז געווען איינער וואס האט אריין גערופן קינדער אונטן אין בעלז דארט אויף פיפטינט עוועניו און האט מטמא געווען אין א האלבע שעה האט ער דרײַ קינדער מטמא געווען, אנבעליוועבעל, מיטגעהאט א פעמפער אויכעט אז ס'זאל נישט שפריצן די זאמען. זאגט ער מיר, ווייסט כ'וועל דיר זאגן, כ'מיין אז דו ביסט גערעכט. זאג איך, נישט דו מיינסט, איך בין גערעכט. נאר ווען דאס חלילה'סט פילן אויף דיין אייגענע בארד מיט דיינע אייגענע קינדער העסטו מודה זיין. עניוועי, וואטש יור טשילדרען רבותי. כ'האב געוואלט זאגן וואסערע רשעים די אלע חברה זענען, זיי זאגן אז זיי ווילן קאנטראלן אונזערע טעלעפאונס און זאל מען נישט קוקן ווי מען טאר נישט, אבער דער אמת איז זיי ווילן מאכן געלט אויף דעם און זיי ווילן קאנטראלירן אונזערע קאלס. איז דא יעצט איינער א בחור איז ער געגאנגען צו טעג און ער'ט געבעטן ער וויל האבן א טעלעפאן וואס זאל זיין כשר, זאלן עס אים כשר מאכן, זאגן זיי ווי ארבעטסטו? זאגט ער איך בין נאך איך בין נאך א בחור איך ארבעט נישט, איך מיין איך ארבעט אבער בין נאך א בחור, פאר בחורים מאכט מען אונז דאס נישט, ווי באהאנג מיט די, פאר א בחור דארפסטו עס ענדערש מאכן ווי א אינגערמאן, א אינגערמאן ס'כאפט אים אן א תאווה האט ער א ווייב, א בחור האט נישט קיין ווייב וואס וועט ער טון, דאס איז צו ווייזן וואס ס'א קאקאמעמי בלאף איז. אלל דעי לאנג, זיי זענען גארנישט ווערד נאר צו מאכן געלט. און דו ווילסט עפעס וויסן? ווען איך זאל האבן די צייט וואלט איך זיי אונטערגעברענגט אויכעט, איך קען זיי אונטערברענגען, ניין ס'איז נישט ליגעל וואס זיי טוען, זיי טארן נישט אינטערפירן, דאס איז א פעדערל קריים צו אינטערפירן מיט טעלעפאונס, נאר וואס איך קען נישט נעמען אלעס אויף מיר, איך מוז דאך לאזן עפעס פאר אן אנדערן אויכעט, און איך מוז טון זאכן פאר מיר אויכעט, אבער דאס טאר מען נישט טון, ס'איז נישט ליגעל, ס'איז נישט אויסגעהאלטן, נו דאס ווייזט ארויס וואסערע בלאפערס זיי זענען. כ'האב געזען אין איינע פון די מעשה ביכלעך, ס'איז געווען עפעס א צדיק און ער איז געפארן מיט די באן נעבעך אוישוויץ, און דער ראש הקהל איז אויך מיט געפארן, און ס'איז געווען מאשקע איז אויך מיט געפארן, וואס הייסט מאשקע? וועל איך ענק זאגן, יעדער קהילה האט געהאט עפעס א רשע א פרץ, און דער רשע דער פרץ, ער איז געווען די שטאטס מוסר, ער האט איינגעמסר'ט יעדן איד אין די שטאט. אזוי האט מאשקע געזאגט פארן פרץ, יעדער מענטש וואס האט געלט, און אלעס וואס טוט זיך אפ אין שול, און דער פרץ, טאמער מאשקע האט עפעס געברויכט, האט ער אים אויך צוריק געטון א טובה, ער האט נישט געדארפט צאלן שטייער, און אסאך אנדערע זאכן. ס'איז דא א אינטערעסאנטע מעשה, אז א מאשקע האט זיך אמאל פארגליסט אז ער וויל בלאזן שופר, גיי און נעם אזא פראסטן יונג א מוסר זאל בלאזן שופר. האט מען נישט געלאזט. איז ער געלאפן צו פרץ, האט די פרץ געזאגט איך וויל אז מאשקע זאל בלאזן שופר. האבן זיי אים געזאגט פיין זענען מסכים. יום כיפור איז א הייליגער טאג, אסאך הייליגער ווי ראש השנה, און און זאמיר אים לאזן בלאזן שופר. שוין, מ'האט אפגעשטימט אז מוצאי יום כיפור בלאזט מאשקע שופר. קיצור די פרץ ל. דער פרץ זאגט אים, כ'האב ערלעדיגט, דו גייסט בלאזן א הייליגערן טאג פון ראש השנה, יום כיפור, גייסטו בלאזן שופר. זאגט ער פארן פרץ, דו ביסט צעדרייט, דו ווייסט וואס דו האסט דא געטון? ראש השנה בלאזט מען הונדערט קולות, יום כיפור בלאזט מען איין קול, און דו האסט אויפגעטוישט הונדערט קולות פאר איין קול? זאגט ער אים, דו נאר וואס דו ביסט, אזוי זאגט דער פרץ פאר מאשקען, אז דו וועסט האבן דעם שופר אין די האנט, קענסטו בלאזן צוויי הונדערט קולות, דו ווילסט מיט. קיינער וועט דיך נישט אפשטעלן, וועסט בלאזן ביז דו וועסט האבן כח, אזוי איז געווען כסדר די מאשקעס האבן געמסר'ט. איז געווען אמאל ווען מען האט געטראגן די אידן מיט די קרונות האט מען געטראגן געווען דער רב פון די שטאט, עס איז געווען אידן פון די שטאט, דער ראש הקהל האט דער רב אהער גערופן מאשקען און ער איז אויכעט מיט געפארן מיט די באן אויף אוישוויץ, פרעגט ער אים איך וויל דיך פרעגן עפעס, אז ווי האסט אזא טייערן בעל הבית געהאט וואס דו האסט פאר אים געארבעט א גאנץ לעבן, דו האסט איינגעמסר'ט אלע אידישע אוצרות, דו האסט איינגעמאסערט אלעס וואס ס'גייט פאר ביי אונז, נו וואו דער בעלעבאס דיינער, דער פרץ, ער זאל דיך קומען יעצט מציל זיין, ער זאל דיך בעקן? און די זעלבע קשיא איז אויף די אלע שטעט און אלע דערפער וואס האבן געהאט מוסרים, פארוואס האבן די דייטשן נישט געבעקט זייערע ידידים וואס זענען זיי געקומען פארמסר'ן אלעס? האט זיך אנגערופן דער מאשקע, אז ווען א גוי זעט אז איין איד מוסר'ט אויפן צווייטן, הגם ער ברויך עס האבן ווייל אזוי ווייסט ער ווער ס'האט געלט מיט אלעם, אבער א ידיד זיינער ווערט ער נישט, ווייל ער קוקט אים אן פאר א ביליגן ביליגן מענטש. דו נעמסט דיין ברודער דו מוסר'סט אים איין, פארוואס? ווייל דו ווילסט האבן פון מיר א טובת הנאה? א ידיד בלייבט ער אים נישט. אזוי האט זיך אנגערופן א מאשקע. ער האט געוואוסט, יענער איז נישט זיין באלעבאס מיט ידידות, יענער איז זיין באלעבאס ווייל ער האט פאר מורא, מוז ער אים קומען ברענגען מסירות. איין מאשקע האט פארציילט אז טאמער איז נישט געווען וואס צו מסר'ן ווייל אידן האבן דאך זיך געוואטשט האט מען געמאכט אייגענע בלבולים און ממילא ביי די ענד אוו די דעי האט ער נישט געהאט קיין חן ביי דעם באלעבאס. ס'איז געווען אין ביי די צווייטע וועלט מלחמה האט מען גענומען אידן מוסרים און זיי האבן פארציילט אלעס פאר די דייטשן די סוף איז געווען אז די דייטשן האבן אנגעטון פאר די מוסרים גרויסע צרות און זיי האבן געזאגט אזא שפריכווארט מיר ליבן דעם פארראט מיר האבן ליב וואס מ'האט אונז פארקויפט די אלע זאכן וואס האט זיך געטוען אינעווענדיג, אבער מיר האסן דעם פאררעטער, דער וואס איז א פאררעטער האבן מיר פיינט, קיינער האט נישט ליב קיין פאררעטער, און דאס איז וואס אונז מוז מיר זיך אויסלערנען, אונז זעמער אזאלעכע לאו לייף, אזאלעכע צודרייטע חברה, כ'האב ענק שוין געזאגט, ביי די איטאליענער איז נישט דא אזא זאך, אז די כאפסט איינעם זאל ער רעדן אויף א צווייטן, ער זאגט די ווילסט שיס מיך, הרג'ע מיך, טראג מיך אין דזשעיל, טו מיט מיר וואס די ווילסט. איך גיב נישט ארויס קיין סיקרעטס. וועגן דעם איז זייער שווער אומצוברענגען די איטאליענער ארגענייזד קריים. די זעלבע איז אין די רוסישע אויכעט. זיי האבן אלע מורא צו מסר'ן ווייל טאמער נישט וועט קומען איינער פון די חברה און וועט אים ערגעץ אפווארטן און אפשיסן. אונז זעמער אזא ביליגע נעישאן. דער רעכניץ, רייכבערג. צו האסט געהאנדלט מיט די פאליס? וואס קויפ פארקויפסטו יעצט אויס די פאליס? דו טארסט זיי נישט פאר אויספארקויפן, זיי האבן דאך דיך געבעקט און דו האסט זיי געברויכט. למעשה, די פאליס האט אבער פאר נאך א טעם נישט קיין דרך ארץ פאר קיין איד. איין טעם איז וואס מ'האמער פריער געזאגט, ווייל ער פארקויפט אויס זיין אייגענעם ברודער, און דער צווייטער טעם איז ווייל ער פארקויפט אויס דעם פאליסמאן אויכעט, און דעמאלטס באקומסטו זייער א ביליגן נאמען. קודם באקריגסטו א נאמען האסט פארקויפט דיינע אייגענע ברידער, און נאכדעם באגראבסטו יעצט דעם פאליס אפיסער. יעצט, יארן יארן לאנג איז געווען אזא זאך אז די הצלה, די שומרים, די אלע שקצים האבן געבעקט כלל ישראל, די בעל עבירות, די רוצחים, אויפן חשבון פונעם ציבור. אז ס'איז געווען א רעיפ האבן זיי דאס פארדעקט, אז ס'איז געווען דאס האבן זיי דאס צוגעדעקט. א איד זאגט מ'האט מאלעסטעט זיין טאכטער. איז ער אריין אין די סיקסטי סיקס פריסינקט און דארט האבן זיי פיקטשערס וואס זיי ווייזן אפשר איז דער אפשר דער ער איז אריין געקומען האט מען אים געזאגט דעם פיקטשער וואס דו זוכסט האט שוין איינער פון יור גייס אוועק גענומען. שוין נישט דא מער. ווען דער גוי קוקט דאס צו, ווייסט וואס ער האלט פון א איד? ער האלט ער איז די נידריגסטע קריעטשער וואס איז דא אויף די וועלט. ווייל מען רעדט דא. מ'האט מאלעסטעד א מיידל. יא, איך וויל דיך פרעגן, וואלט א גוי צוגעלאזט מען זאל רעיפן זיין טאכטער? דער גוי וואלט געהארגעט יענעם. אונז זעמער איידעלע מענטשן, אונז הארגען מיר נישט, אבער לאידך גיסא זעמער נאך מער נישט איידל, אז אונז לאמיר נישט אז ס'זאל ארויסקומען אויך נישט. די גאווערמענט זאל אויך נישט קענען נעמען די ריכטיגע שריטן אז מ'זאל עס אפשטעלן. ביי אונז ווען איינער האט א קינד איז עס כמעט די זעלבע. ווי ווען ער האט א טשיקן, מען גייט צום שוחט, מען שעכט עס אפ, און א גוטן טאג. איינער זעצט זיך שבעה נאך א טשיקן? ניין, מען עסט עס אויף, מען בראט עס גוט אפ, אויף דעם האט דער אייבערשטער באשאפן טשיקנס, אדער ביף. יעצט דער גוי קוקט אן אויפן איד פארוואס האט אים דער אייבערשטער געגעבן א קינד, פאר אפאר טעמים, איינס איז אז טאמער האט ער נישט אין וועם צו שטופן די מחילה זאל ער שטופן דעם אייגענעם קינד, אדער ס'איז א מיידל זאל ער שטופן אין אותו מקום אין די וועדזשיינע, און נאכדעם האט ער געגעבן אז מ'זאל טאמער טוט זיך א דיווארס קעיס זאל מען זיך רייסן מיט די קינדער מ'זאל זיי הרג'נען אלע אויף טויט מענטלי, און נאכדעם אז טאמער האט איינער גערעיפט זיין קינד זאלן די שומרים מיט די הצלה עס פארגלעטן, און מ'וועט צוגיין צו דעם איד מ'וועט אים זאגן מ'וועט דיך קויפן אן אפארטמענט אין בארא פארק מ'וועט דיך געבן אפאר טאלער און פארטיג. דער קאסובער חזיר דער מנוול האט געבויעט זיין גאנצע שול פון דעם געלט, און ער האט נישט קיין הצלחה, היינט פארט ער אויף לעיקוואד ווייל יעדער ווייסט ווער ער איז, און אלע רעבעס האבן אזוי געטון, סאו בעסיקלי די קינדער וואס דער אייבערשטער געבט פאר כלל ישראל, איז נישט פאר די זעלבע פורפעס וואס ער געט פאר א גוי, דער גוי האט מער געפיל ענד היל בי מאר פראטעקטיוו אוו היז טשיילד ווי אונז, און ווען דער גוי באקומט די מעסעדזש קלאר איז כל זמן מען שטופט אים אונטער געלט עה לעקט ער זיך צו דיר, די מינוט אז דו הערסט אים אויף צו געבן געלט אדער מען זעצט דיך איין צו כדומה האט ער מיט דיר גארנישט, נישט נאר ער האט מיט דיר גארנישט ער אליינס האלט אז דו ביסט א דזשיפסי א ציגיינער א לאולייף ווייל. פאר יור און פיפל, נישט נאר יו דידנט סטיק אפ, ביסט נאך געווען א מוסר אויכעט. יעצט איך וויל מסביר זיין פארן עולם זאלן נישט פארשטיין ראנג, אז ווען מען קומט ארויס קעגן סעקשועל אביוז איז נישט די זעלבע זאך, ווייל ביי סעקשועל אביוז טוט יענער א קריים און דו לאזט אים נישט, איז הייסטו א היראו, מה שאין כן ווען די הצלה. און די שומרים האבן באהאלטן אז מ'האט גערעיפט א קינד, דעמאלטס ביסטו א שייגעץ און א לאו-לייף. סאו, די ווארט איז נישט ווען דו מסר'סט פארן גוי, די ווארט איז וואס דו מסר'סט פארן גוי. איז יעצט, דער גוי האלט דיך פאר א לאו-לייף. ער מוז נאר לעבן מיט דיר ווייל דו געסט אים געלט און ער ברויך עס האבן. יעצט אז דו האסט געזינדיגט אינאיינעם מיט אים, האסטו נישט קיין שום רעכט צו רעדן. מ'שיקט דיך אין דזשעיל, גיי אין דזשעיל. זיגלבוים מיט אנדערע, זיי האבן נישט גערעדט. ער האט נישט איינגעמסר'ט דעם מונקאטשער. ער הייסט א סטאבערן גאי, אבער ער וואלט געהייסן א לאו לייף ווען ער מסר'ט איין די מונקאטשער אפילו ביי די גוים, ער וואלט געהייסן א לאו לייף. ס'איז דא איינער וואס כ'האב אים געבעטן אז ער זאל קומען פאראויס, מ'קען שוין קומען היינט פאראויס ביז אכט און דרייסיג יאר אין ארץ ישראל ביי סעקשועל אביוז, האב איך אים געבעטן זעץ יענעם איין, זאגט ער כ'קען דאס נישט טון, פרעג איך אים פארוואס נישט, זאגט ער כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, ער האט מיך אויסגעריבן און אויסגעלעקט און ער האט מיך געלאזט שטופן אין זיין מחילה יארן לאנג, ענד איט פעלט ווערי גוד. דע פעקט דעט הי סקרוד אפ מיי לייף, נישט ער האט געוויסט אז ס'וועט אזוי שלעכט אויסקומען און נישט איך האב געוויסט, סאו ווען איך האב מיך אינדזשויט מיט דעם זאל איך אים יעצט גיין באגראבן, איי וויל נעווער דו דיס. יעצט נאכאמאל, דאס איז נישט קיין היתר אז מ'זאל נישט קומען פאראויס, ווייל איך האב יענעם מסביר געווען, ווען דו ביסט געווען אן אינעסענט סעווען עיט יער אולד און ער האט דיך אנגעהויבן אין די מקווה ארומצופעצלען, יו דידנט נאו וואט הי'ז דואינג טו יו, האסט נישט געוויסט אז דאס איז קריזיס, דעטס גאנע טעיק יו אף די רייט טרעק, איז במילא איז ער פאולט, ביקאוז ער איז געווען מיט צען יאר עלטער פון דיר, און דו ביסט געווען א מיינער, באט איי קאדנט קאנווינס אים, איז למעשה די זעלבע דא אויכעט, פיפל דאונט גיוו אוט סיקרעטס דשאסט ביקאוז דעי ווער קאוט ענד דעי געט א דיעל, סאו נאכדעם אז דו פארקויפסט נאך אויס דעם מענטש איז ער צוויי מאל אויף דיר ברוגז, קודם איז ער ברוגז אז דו האסט געטון אינאיינעם א קריים פארוואס זאלסטו אים פארקויפן? ווייל דו ווילסט דיך ראטעווען. און צווייטנס איז ער ברוגז אז דו גייסט פארקויפן א מענטש דעט יו דיד טאגעדער ביזנעס ענד איטס א סיקרעט דער איז נאו ריזען טו דו איט. יעצט נאכאמאל איך וויל מסביר זיין באלד וועט איינער זאגן אז זיי קענען מיך איינווייקן ביי די גאווערמענט אז איך זאג מען זאל נישט קאאפערעיטן מיט די גאווערמענט איך זאג דאס אויך נישט איך זאג נאר וויאזוי דער גוי קוקט דיך אן. יעצט דעם יענקי דאסקאל האט מען קיינמאל נישט געקענט אראפברענגען ווייל ער איז געווען א מען אף פאוער ער האט געהאט די פאליס אונטער זיך ער האט געקענט זאגן פאלשע עדות. איז למעשה אויף אים איז דא אסאך אסאך זאכן זיי זאגן ער האט איבערגעפארן אמאל א פרוי אלעס האט מען אפגעווישט אלע סעקסועל אביוז האט מען אפגעווישט איז למעשה האט קיינער אים נישט געקענט גארנישט טוהן יעצט איז געקומען א מצב וואס מ'איז נישט געגאנגען דורך די פאליס מ'איז געגאנגען דורך די סעקס קריים יוניט און א סייקאלעדזשיסט האט אריינגעקאלט איז געקומען א מצב וואס איטס הייער דען די פאליס און דעם זאג איך יעדן איינעם האסט א פראבלעם סעקסועל אביוז ניינטי און סיקסטי סיקס פריסינקטס איז נישט די סעלושען. טשיילד סעקשועל אביוז אדער גיי צו א סייקאלעדזשיסט נעה קאל די פאליס און דעטס וואט איים טיטשינג יו פאר א לאנג לאנג טיים. יעצט אונז ארבעט מיר אויכעט אז מזאל אויפפיקען די אלע חברה וואס האבן געטוהן די אלע קריימס, אונז ארבעט מיר יעצט אז די הצלה ווער ס'האט געארבעט פאר די הצלה, כ'וויל נישט זאגן יעצט קיין פרייוועט נעמען ווייל ווען נישט טאמער זיי וועלן מיך סוען וועל איך מוזן ברענגען וויקטעמס און קען זיין יענער נישט וועלן קומען ווייל מ'האט זיי שוין אפגעצאלט, אבער די הצלה איז געווען אינוואלווד אין אסאך רעיפ. קעיסעס וואס האבן עס פארשוויגן, ס'איז געווען א רעיפ קעיס וואס די פאליס האט געזאגט מען מוז מאכן א די ען עי, האבן זיי געזאגט זיי האבן שוין לאנג געמאכט, זיי האבן ארויסגעטראגן די מיידל פון די בעק, די גארבידזש מוז זיך ענדיגן, אונז וויל מען נישט זיין פאר די הצלה וויקטעמס און אונז וויל מען נישט זיין פאר די שומרים מיט די אלע שקצים, איך האב געשיקט יעצט א שטארקע מעסעדזש פאר די גאווערמענט, אויב עטס ווילטס נישט אונז זאל מיר אנהייבן צו צאלן אונזערע טעקס פאר שומרים. מיט הצלה זאלט עטס מיט אונז דיעלן דיירעקט, נאו טעקסעישאן וויטאוט רעפריזענטעישאן, זאג מיר נישט די גארבידזש, דאס איז גארבידזש גארבידזש. ס'דא איינער וואס איז א פעלאן, ער איז א פעלאן און ער האט אויפגעפיקט בחורים און זיי גערעיפט, יעצט מ'קען אים איינזעצן פאר דעם? אז זיי האבן גענומען די סייקאלעדזשיסט און זיי האבן איר אויכעט באמאקלט און זי האט געזאגט איי קענט בי אין די קעיס ענימאר, דאס גייען מיר אונז יעצט אויפמאכן, וויער גאנא אופען איט בלי נדר, ביקאוז דעירס נאו ריזען פאר אלל דיס, מ'קען יעדן אנמאקלען די ביינער? העי. אבער האמער אונז פראטעקשען פון די פאליס, אבער זעמער אונז אן עם קשי עורף, אונז זעמער אידן, אונז האלט מיר א פראנט אין ארץ ישראל מיט אפאר הונדערט טויזענט סאלדשערס קעגן ביליאנס אוו אראבס, אונז האמער נישט קיין מורא, אונז זעמער אן עם קשי עורף, און אונז וויל מיר אז די קעיס זאל ארויסקומען, ווייל די קעיס איז אונז מורא'דיג וויכטיג, ווייל יענער איז א פעלאן, און ממילא אז ער האט א פעלאן אויף זיך, גייט זיין פרייליך מיט אים. אפילו משה מנחם ווייס וואס הייסט אן ערנסטער דיין האט געהאט א בעג אין דעם בעג איז געווען צוויי הונדערט טויזענט דאללער און מען האט אפגעקאלט מען זאל עס קומען אויפפיקן, ווי קומסטו אריין אין דעם טינופת? נאר דער אמת איז איך פארשטיי דיך, ווי זענען אריינגעקומען אכט און דרייסיג רבנים אין דעם טינופת אז זאלן אונטערשרייבן קעגן מיר, וואס האב איך מיט זיי וואס האבן זיי מיט מיר, זיי זענען נישט מיינע באלעבאטים. שרייבן זיי יעצט, כ'האב נישט געוואוסט גראדע, כ'האב עס געזאגט פאריגע וואך אז ער האלט שוין אויפן טויטן בעט, שרייבן זיי יעצט אז מ'זאל פאר דעם דעם רב אין דושינסקי בית מדרש קאץ מ'זאל מתפלל זיין ער זאל זיין א ריינע כפרה פאר אלע חילול שבת וואס ער האט געטון, מחלליה מות יומת איז געזאגט געווארן פאר א איד אויכעט נישט נאר פאר א גוי. ווייל אין סאקמער קאקמער האט מען געזאגט דאס איז געזאגט געווארן פאר גוים. ניין, עס איז געזאגט פאר אידן. ער זאל זיין א שיינע ריינע כפרה, ער זאל פייגערן ווי א הונט, מען זאל זיך רייסן נאך די ירושה, די קינדער, און מען זאל עס אונטערברענגען, ווייל פון חילול שבת קען נישט ארויסקומען קיין רווחים. ער איז געגאנגען און ער האט אונטערגעשריבן קעגן מיר. ער האט געהאט א פראבלעם אז אין אייאווא איז דא א האטליין. און איך רעד דערויף, ס'איז דא טויזענטער און צענליגע טויזענטער האטליינס, און ס'איז דא שמוציגע האטליינס, וואס האסטו נישט געהאט קיין פראבלעם מיט יענעם, ווייל ער האט זיך איינגערעדט אז ער וואוינט אין ווילימסבורג בין איך זיין עבד כנעני, אונז זעמיר נישט מער ענקער עבד כנעני, אונז האמער אראפגעלאזט, אראפגענומען דעם יאך פון ענק, עטס זאלטס אלע גיין אין דר'ערד, און אונז מיר פארן געהעריג, עטס זאלטס גיין אין דר'ערד ווייל עטס האטס געפירט א קאמיוניטי, און עטס האטס געטון וואס עטס האטס געוואלט, און אונז גיימיר עס נישט צולאזן. און איך קען דיר זאגן נאך א זאך, ס'האט זיך זייער גוט געוואקלט די זאך, איך וויל יעצט פארן מערטשעם אויף אוקריינע אויף איין טאג, איך וויל ארויסנעמען די עווידענס פון די סקול, ס'איז דארטן געווען, די פייוויש האט געהאט דארטן מיידלעך, און ס'איז געווען אריינגעלייגט אין אלע טוילעטס א קליינע ווידיאו וואס מען קען זען אלעס וואס די מיידלעך טוען אין שאוער, און איך האב גערופן דעמאלטס ווען כ'האב געכאפט אז שטאלצבערג איז געקומען קויפן בילדער פון נאקעטע פרויען ווייל דארט איז געווען א מאלערקע, זי האט עס געמאכט פאר ביליגער ווי עס קאסט אין די פרייע וועלט, און מען האט עס געמאכט א גאנצע ביזנעס, פייוויש האט געהאט א ביזנעס מיט דעם? פאר אונז זעמיר זייער אפסעט, און איך האב דעמאלטס גערופן די וואס קוקן זיך אום אויף סקולס זאלן קומען קוקן צו דא איז נישט דא קיין פרייוועט אייז, האבן זיי געטראפן אין די שאוערס, און דאס אלעס איז דאקומענטעד, און פייוויש זאגט ער טוט אויף פאר קינדער, ניין ער טוט פאר קינדער, פאר אידישע מיידלעך טוט ער, דו שייגעץ וואס דו ביסט. וואס איז געשען? ביסט פלוצלינג שטיל געווארן? איך וויל רעדן פון דעם אויכעט. יעדער גייט טון פאר קינדער, פאר שוואכע קינדער. זאלסט זיך אויסלערנען א כלל, א מענטש וואס איז נישט אין חינוך און ער קען נישט טון פאר געזונטע קינדער, קען נישט טון פאר שוואכע קינדער. דאס איז א כלל גדול בתורה און דאס וועסטו נישט רירן פון פלאץ. קענסט דאך נישט טון פאר נארמאלע געזונטע קינדער, וויאזוי וועסטו טון פאר קראנקע קינדער? בהמה וואס דו ביסט. יעצט, איך זאג שוין לאנג. און כ'וועל עס איבערזאגן ווי לאנג עטס וועטס מיד ווערן עס צו הערן. מען קען נישט נעמען א זכר זאל מענטערן אדער זאל העלפן סייקאלאדזשיקל א נקבה, און מען קען נישט נעמען א נקבה זאל מענטערן א זכר. ס'איז נישט דא א מציאות אז דאס זאל געשען און מען זאל נישט דורכפאלן, אפילו ווען ס'קומט צו צו אזא זאך וואס יענער איז לייסענסד. אונז האמיר ווייניג דאקטוירים לייסענסד, אונז האמיר דעם גרעסטן דאקטאר איז געווען אין. מאונט סיני, ער איז געווען פון די גרעסטע דאקטוירים, א ממש ובהיכלו כולו אומר כבוד, איז אריינגעקומען א ניינצן יעריג מיידל וואס האט זיך נישט גוט געפילט, האט ער גענומען זיין ערווה און ער האט זיך אויסגעריבן אויף איר, אויפן קאפ האט ער זיך אויסגעריבן, זי איז געווען, זי האט באקומען א נידל זאל זיין ווי מ'זאגט באוואוסטלאז. אבער אויף אזויפיל האט זי געוויסט. און נאכדעם האט מען ארויסגענומען די ווידעא און מ'האט אים איינגעזעצט,, צוגענומען די לייסענס. א מענטש וואס האט געמאכט דעמאלטס פיר פינעף הונדערט טויזענט דאלער א יאר וועידזשעס. אנבעליוועבל. א לייסענס סטאפט א מענטש פון זינדיגן? נאו וועי. קינדער סטאפן א מענטש פון זינדיגן? נאו וועי. א ווייב סטאפט א מענטש פון זינדיגן? נאו וועי. קוק אן דאנעלד טראמפ. וואו דו גייסט האט ער געהאט צוטון מיט פרויען. און ער האט געהאט א פרוי וואס האט אים איבערגעלאזט פאר דעם ווייל זי איז געווען א קאטוילישע אן ערליכע. און דער גלח האט איר דעמאלטס געזאגט לאז אים איבער. זי האט אים איבערגעלאזט מיט דריי קינדער. און דער חזר האט איר אפילו נישט געוואלט געבן וויפיל ס'איז זיך איר געקומען, נאר ר'האט חתונה געהאט מיט א צווייטע און מיט א דריטע, און די דריטע האט ער אויכעט דורך געגאנגען פער צופאל און זי איז א סטאר געווען, א מאדעל, ער האט איר אפילו נישט גערעדט פון איר, גערעדט מיט אן אנדערע פרוי, און און און ער האט גענומען א צווייטע. איז במילא ס'איז נישט דא אזא זאך, מ'קען זיין א פערסאנאליטי, ס'האט אים געקאסט די רעיפ, די רעיפ האט אים געקאסט, ווען מ'ליינט די צייטונגען וואס מ'ווייסט, האט אים געקאסט אפאר הונדערט טויזענט דאלער, נישט געלט שטעלט נישט אפ, א פרוי שטעלט נישט אפ, קינדער שטעלן נישט אפ, גארנישט שטעלט נישט אפ, מ'דארף זעהן מ'זאל זיך נישט אריינלייגן אין א נסיון, דאס שטעלט אפ. כ'האב געוואלט זאגן א זאך וואס כ'האב שוין איבערגעזאגט הונדערטע מאל און כ'וועל עס נאכאמאל איבערזאגן, די גמרא זאגט, אז די פרויען זענען זייער הויעך געשעצט, פארוואס? ווייל שמגידות פתחי נידה לבעליהן, זיי זאגן פארן מאן אנטשולדיגט יעצט בין איך געווארן א נידה, איז לכאורה דארף מען פארשטיין א יעדע פרוי ווערט א נידה זי באקומט איר וסת, און וואס איז די גרויסע לויב אז זי זאגט פאר איר מאן, אז זי איז געווארן א נידה. אוודאי איז עס א גרויסע לויב ווייל ווען נישט קענען דאך נישט איינהאלטן הלכות טהרה און אזוי ווייטער, אבער צו לויבן אזוי אז זי זאגט די פתחי נידות לבעליהן וואס וואס איז דער גרויסע לויב? די תירוץ איז זייער די תירוץ איז א פעמינין א פרוי א פימעיל דאז נאט עקספאוז עני פארט אוו האר באדי ענד האר העפענינגס אפילו ווען זי ווערט פרעגנענט און זי האט שוין א גרויסן בויך שי סטיל טרייס טו הייד איט זי טוט אן א טייט גירדל אפשר וועט מען נאכנישט זעהן איי א וואך ארום וועט מען זעהן. עה, כ'וויל עס באהאלטן. דאס איז א פרוי. א פרוי איז באשאפן געווארן פון א מאן, פון די אינעווענדיגסטע פונעם מאן, סאו עס איז צניעות'דיג. אן עוורידזש גוי'טע איז אויך צניעות. ביז א גוי'טע דעסיידעט אז זי וויל גיין אן א בראַ צו זי וויל גיין מיט א נוד בעדינג, טעיקס א לאט אוו טיים. און ביז זי טוט און זי קומט אין סקול און ס'איז דארט דא א סווימינג פול און זי טוט אן א געהעריגן בעידינג סוט, די פירסט פיו טיימס שי וואד נאט קאם אוט, פארוואס? ווייל א פרוי איז צניעות, א איד א גוי ס'איז נישט קיין חילוק, זי דארף זיין אשתך בירכתי ביתך, זי דארף זיין בירכתי ביתך, עניוועי ווען זי קריגט איר וסת דאס איז א פרייוועט זאך איז במילא זאגט זי דאס נישט אויס פאר קיינעם, פארן מאן מוז זי ברעכן איר נאטור. ווייל ער דארף דאך אפהיטן הלכות טהרה, מוז ער אים זאגן, זאלסט וויסן, יעצט באקום איך מיין פיריעד, און אזוי ווייטער. די אמאליגע גוים פלעגן אויך זיין אפגעהיטן מיט נידות, נישט געגאנגען אין מקווה, האט מען נאר געווען אפגעהיטן, ווען א פרוי איז געווען א נידה, האט מען זי געלאזט זיצן אליינס, ווי די רמבן איז מסביר אז ס'איז דא אסאך קרענק וואס א נידה ברענגט מיט זיך. לבן האט געוואוסט אז קיינער האט נישט גע'גנב'עט די תרפים נאר רחל. און ער וויל אויס. בודק זיין דעם גאנצן הויז פון אנפאנג ביז צום סוף. רחל זיצט אויפן קישעלע און זי זאגט פאר איר טאטן, טאטע, כדרך נשים לי, כ'בין יעצט א נידות, קומט מיר די דם נידות? איז ער נישט אריינגעגאנגען. דאס איז די רעספעקט וואס מען מוז האבן פאר א אידישע טאכטער, און וואס א מענטש דארף האבן פאר א גוי דארף האבן פאר א גוי'טע. האר פערסענעל טינגס עפעקט. טאר, און דאס ברענגט קינדער אויף די וועלט. די וועלט איז אזא גרויסע וועלט, ס'שטייט שוין אזוינפיל יארן, ס'ענדיגט זיך אין א בית החיים אדער אין א בית הפייגער, ס'הייבט זיך אדער אן ביי די וועסט פון די פרוי, ביי די דם נידות, די גאנצע וועלט האט זיך דארט אנגעהויבן, אחוץ אדם הראשון און חוה, דעטס די ביגינינג אף די ווארלד, עכ"פ. איז א פרוי, ביי איר איז דאס די מאוסט סיקרעטיוו טינג וואס איז דא, איז במילא הערט מען זי פרעיזן אז זי גיבט ארויס אז יעצט האב איך א וועסט פאר איר מאן און אוודאי נישט פאר אן אנדערן. און כאטשיג למשל ווען א פרוי דארף גיין קטנים גייט זי נישט האלטן א סיקרעט איך גיי קטנים ס'איז דא א מענס רום און א פימעיל א ווימענס טוילעט און מ'זעט זי גייט אריין, באט דאס איז איר כח וואס דער אייבערשטער האט איר געגעבן אויף צו האבן קינדערלעך, און ממילא דער איז א סיקרעט אין דיס דעט עווערי וואמען קיפס פראם עוועריבאדי עלס. יעצט ווען א פרוי באקומט איר פיריעד אפאר טעג פארדעם, אווי שטייט אין שולחן ערוך איבריה מתפרקים, אירע איברים טוען זיך צו צעברעכן, ס'איז איטס א דיפרענט טשעינדזש, דאס האב איך אייך שוין אמאל מסביר געווען, איינער גייט חתונה האבן, ער כאפט נישט אז ער האט נישט חתונה מיט איין ווייב, ער האט חתונה מיט פופצן ווייבער, ווען ס'קומט איר וועסט איז א אנדערע פרוי, ווען זי האט א בעיבי ווערט זי אן אנדערע פרוי, יעדעס מאל ווערט זי אביסל מער אנגעצויגן, און מ'דארף אסאך כח עס זאל צוריקקומען צו נארמאלקייט. סאו ווען דו האסט חתונה האסטו נישט חתונה מיט איין פרוי, האסט חתונה מיט פֿופֿצן. שפעטער זי וויל זיך האלטן יונג און אלעס. ווען הייסט א פרוי א זקנה? לגבי הלכות נידה, ווען מען זאגט איר באבע און זי שעמט זיך נישט. טריי צו זאגן פאר דיין ווייב ווען זי איז דרײַסיק יאר אלט באבע, הא, זי האט דיך דערווערגט. ווען ס'גייט שוין אוועק די וועסט, גייט אוועק די חיות, איז דעמאלטס איז שוין אנדערש. דער מיטלער רבי זאגט זייער א שיינע זאך, ער זאגט, אזוי ווי אונז געבן מיר אוועק פאר'ן אייבערשטן די בעסטע אויפ'ן מזבח, חלב, ווייל דאס איז דעם אייבערשטנ'ס עסן, א מענטש קען דאך נישט עסן חלב, איז גיבט מען דאס פאר'ן אייבערשטן. זאגט ער, די זעלבע גיבט מען אוועק די בעסטע צייט פון די צוועלף טעג וואס מ'איז נישט ריין, געט מען אוועק פארן אייבערשטן. ער זאגט די שיינקייט פון א פרוי, פארוואס איז א פרוי שיין און א מאן נישט, די שיינקייט איז די דם נידות מאכט עס אזוי יונג און שיין, און דאס געט מען אוועק פארן אייבערשטן, עניוועי איז דאס איז די זאך פון די פרוי'ס וסת, און דאס איז די פשט ועל פתחינו ביי אונזער טיר מגדים איז דא זיסע זאכן, שאשה, די פרוי, זאגט פתחי נידות לבעליה. יעצט, געווענטליך ווען א מאן איז א סייקאלעדזשיסט פאר א פרוי, הייבט ער אן גראד צו פרעגן איר אירע פערסענעל זאכן, אירע פתחי נידות, ווען זי האט די וסת, ווען זי וואוינט מיט איר מאן, ווי לאנג ס'דויערט, וויאזוי דער מאן לעבט מיט איר. יעצט, די פרויען סייקאלעדזשיסט טוען די זעלבע פארברעך, אבער אז זי איז א פרוי סייקאלעדזשיסט און ס'ווערט א קירוב הדעת, אנלעס זי איז א לעסביען וועט זי נישט האבן צוטון מיט איר. ווען א פערסען ריווילס טו יו די אינער פארט אוו דעיר באדי, אדער העפענינגס וואס ס'געשעהט מיט זיי. דעמאלטס הייבט זי אן צו ווערן דיין עבד כנעני, שי פיעלס דעט אזוי ווי זי האט דיר געגעבן סעקס, צו צו שלאפן מיט איר אין בעט ענד עווריטינג, און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם, סאו ס'נישט דא אזא מציאות אין די וועלט אז א זכר זאל קענען מענטערן. און אויסהערן פראבלעמס פון א נקבה און ווייסע ווערסא. חוץ מזה, נקבה פארשטייט נישט דעם זכר און די זכר פארשטייט נישט די נקבה, ווייל ווען די פרוי למשל קריגט איר פיריעד ברויך זי נישט קיין זכר, זי עקלט זיך פון א זכר, עס טוט איר וויי, דער זכר איז אייביג אן די גאו, ער האט אייביג פארדייען א נקבה, סאו איטס טו דיפרענט געפילן, צוויי אנדערע מיני וועי אוו לייף מיט אלעם. איך זאג אייביג, מען טאר נישט מאכן אזא זאך אז א זכר זאל האבן צוטון מיט א נקבה און א נקבה מיט א זכר. איך וויל ענק זאגן דעם אמת. זעמער אזוי דאנקבאר פארן אייבערשטן, אונז ארויסגעצויגן פון מצרים. וואס איז געווען די גאנצע פראבלעם פון מצרים? איז דא אין די מדרשים אז ווען מ'האט געענדיגט א גאנצן טאג ארבעטן און געקומען ביינאכט, האט זיך גוט געפילט, מ'האט עפעס אויפגעטון אינדערפרי, איז געווען אלעס פלעט טו דע גראונד, ממילא ס'געווען פלעט טו דע גראונד האסטו געפילט יור נאט ריעלי דואינג עניטינג באט וועיסטינג טיים. נאכדעם איז דא א מדרש וואס די מדרש זאגט אז מ'האט געגעבן פאר מענער פרויען דזשאבס און פאר פרויען מענער דזשאבס. קיינער איז נישט צוגעוואוינט פאר א דזשאב אין א דיפרענט דזשענדער. יעדער האט זיך זיינס און מיט דעם קען ער לעבן. א חוץ היינט היינט האט זיך געטוישט אביסל ווייל מען מאכט איין טוילעט פאר מענער און פאר פרויען, זאגט דער אייבערשטער ווילסט מאכן לצנות, איך וועל מיט דיר אויך מאכן לצנות, ס'איז דא פרויען וואס זיי דרייוון גרויסע טראקס וואס זיי שלעפן פעק, און ס'איז דא מענער וואס זיי טוען פרויענישע דזשאבס. עבי שטיין גייט האבן א בעיבי, כאטשיג א מאן קען נישט האבן א בעיבי, זיי גייען מאכן ער זאל יא האבן א בעיבי, ניין ס'איז נאר סארקעסטיקלי. און דאס וואס איך לערן ענק שוין יארן, מען זאל נישט גיין צו א. פרוי א מאן זאל נישט גיין צו א פרוי און א פרוי נישט צו א מאן ביקאוז עווענטשעלי ווען עוועריבאדי פוטס אוט היז אינערע פילינגס ווערט א ליבע צווישן זיי און איך זאג אז מ'זאל נישט גיין פרעגן א שאלה ארויף אויך נישט נאר א מאן זאל פרעגן שאלות נשים און פרויען זאלן נישט גיין פרעגן אונז האמיר דא א רב וואס האט געפרעגט א פרוי האו איז יור לאוו לייף זאגט ס'איז נישט גוט ווייל מיין מאן איז א תלמיד חכם ער מ'וואוינט נאר איינמאל א וואך האט דער רב געזאגט איך וויל דאס משלים זיין און זי האָט זיך אַראָפּגעצױגן דאָס קלײד, פֿאַרן פֿאַררוף האָט מען דאָ דורך ארץ נאָר געװאױנט מיט איר. זי איז געװען דעמאָלט אַ נידה, האָט זי געהאַט אַ שאלה, שװאַנגער איז זי נישט געװען, און זי איז געװאָרן פּרעגנענט, זי האָט זיך געעקלט פֿון איר מאַן, זי האָט זיך צעטײלט, און זי האָט געהאַט אַ בעיבי פֿונעם רבֿ, דאָס איז אַ געהעריגער ממזר, שרײַ איך אַז זי זאָל גײן נעמען אַ DNA, זאָגן די רבנים גײ נישט, װײַל דעמאָלט װעט זײַן אַ ודאי ממזר, װעט נישט קענען חתונה האָבן מיט אַ ייִדישע טאָכטער. אַ רבֿ איז דער זעלבער חזיר װי יעדער. ער מאכט קינדער אויפן זעלבן וועג ווי יעדער, ער האט א תאווה צו די פרוי, און ער האט א תאווה זיך אויסצורייבן אין איר, ענד דערס נאו דיפרענס ביטווין דעם גרעסטן רב און דעם גרעסטן שייגעץ. אן אלטער קאקער ווי יחזקאל טייטלבוים קען אנטאטשן זיין שוועגערין וואס איז אויכעט שוין אן אלטע קאקערטע. ס'אנבעליוועבל. און כ'בין זיכער ז'האט זיך געלאזט. ס'איז וואס מיט הער מיט איר אקעי, ווייל טאמער נישט וואלט זי געדארפט שרייען די גאנצע הויז זאל זיך צאמקומען, עס איז שוין געווען א פלענד זאך אסאך צייט. יעצט ווערט מען געוואויר, כ'נעם טויזענט דיסקלעימערס אבער כ'האב אינסייד אינפארמעישן באקומען און איך האף אז יענער ווייסט וואס ער רעדט, ס'איז געשען די מיידל אין בארא פארק די אומגליק האב איך גראד געזאגט, דאס איז א לאוו סטארי זיי קענען זיך, יעצט ווערט מען געוואויר אז ס'איז אמת. נאר ס'געווען אביסל צופיל נויז איז די שוועסטער אריינגעקומען האט זי געזען ווי א גוי ליגט מיט איר שוועסטער אין בעט, זי האט אפן געלאזט די פענסטער זאגט מען, איך האב עס געזאגט גראד נאך פאר כ'האב געהערט עפעס, האב איך געזאגט דיס מאסט בי די סטארי, דעטס דעטס וואטס גאוינג אן, און מ'האט גארנישט געטון דעם גוי ווייל די שומרים מיט די הצלה מיט די אלע שיימעסענער דארף מען אלעס פארראכטן, זיי האבן געמאכט זיכער אז ס'זאל נישט ארויסקומען. און די זעלבע איז מיט נחום קליינס מוסד אויך. איינער זאגט דארטן אז ער האט אים געשיקט אין קאנטרי ווייל ער קען זיך דאך אויס אין קאנטרי און קיינער איז נישט יעצט דארט, קען ער דארט ארבעטן אן דעם מיידלעך מאכט מען אים אן אטאם באמבע, אונז גיימיר דאס נישט צולאזן. נחום קליין דו גייסט רעזיגנירן! ס'איז געווען דער מרגליות דער גרויסער עושר, האט אויפגעבויט דעם גרויסן בילדינג, אונז האמיר אים אונטערגעברענגט. און טאמער מיינט עץ אז אונז האמיר געזעסן רואיג? ניין! ער האט געמאכט פון אלע כיתות, ס'איז געווען למשל דרייסיג פערציג קינדער, האט ער עס געמאכט קליין אויף. פינף זעקס זיבן קינדער, אבער דאס איז נאך נישט געווען גענוג, מען האט געארבעט מיט די גבירים, מען האט געזאגט דו האסט געגעבן געלט, יענע מענטש האט געבויעט א בילדינג פון שווערע צענליגע און צענליגע מיליאנס אוו דאלערס, ס'איז דיין געלט, ס'געהער פאר הקדש, מען איז געגאנגען מען האט געזאגט די גבירים זאלן צוריק נעמען די געלט, האבן זיי אים געזאגט אזוי, זיי האבן אים אנגערופן אנפאנג יאר, אדער גיבסטו אויף דעם בילדינג און באקומסט א מיליאן צוויי פאר אפטריט געלט, אדער. אויב נישט, גייען מיר צונעמען דעם בילדינג אין קאורט. מען גייט אין קאורט, מען גייט צונעמען דעם בילדינג. מ'האט דיר נישט געגעבן אז דו זאלסט האבן א פרייוועט אינוועסטמענט. און געס וואט? די וואך איז געקומען די ידיעה אז ער האט זיך געבויגן. ער האט געזאגט פאר די גבירים, נעמטס דעם בילדינג, געטס מיר מיין אפטריט געלט. און דאס איז גבירים פון תורה ודעת, קען זיין ס'וועט הייסן תורה ודעת. איך האב זיך געזאגט איין זאך, דער רויטער שייגעץ מאיר וועבערמאן'ס אן אייניקל, דער רויטער שייגעץ וואס האט עס געפירט מוז אויך פליען, ווייל ער האט געבעקט די גאנצע צייט קאוקא, מען האט מיט אים געהאנדלט, מען האט מיט אים גערעדט, און ער האט זיך נישט געלאזט, פארוואס? ווייל ער האט א דזשאב, דאס איז נחמיה וועבערמאן'ס פירסט קאזין, ער מוז אויך מיטפליען, אונז שלאגן מיר זיך, צוביסלעך, ס'וועט אנקומען, יעצט איז שוין נעמליך ער רעזיגנירט, מען געבט אים אפטריט געלט. נאו וועי קען ער בלייבן צו פירן א מוסד. הרב לופה מרגליות, הרב לופה, אונז זעמער סענדז סטריט תלמידים, אונז האבן זיך געלערנט זייער אסאך ביי סאקמער קאקמער. זיי, זיי האבן געוואלט איינעם אומברענגען קודם האבן זיי געטרייט אומצוברענגען די געלט. אונז טוהן מיר יעצט די זעלבע, אונז גייען מיר צו אלע גבירים וואס זיי געבן געלט וואו זיי ווארפן ארויס קינדער זאלן נישט געבן און זיי אלע הערן אויף צו געבן. אונז האמיר גוט געלערנט אין סענדז סטריט, סאו הרב לופה גייט אויכעט רעזיגנירן און מ'עט איבערנעמען די מוסד און ס'עט אריינקומען א נייע סטעף. וואס פאר טשיילד פראטעקשן זענען זיי אלל די וועי, און אז מ'עט טאטשן א קינד וועט מען אים זאגן העי, גייסט אין דזשעיל. דער גרעסטע לימוד איז פאר אונז סקווער, סקווער איז דאך א רשע מרושע אזוינס אויף די וועלט איז נישט דא, ער האט אזויפיל מענטשן אומגליקליך געמאכט. פון דעסטוועגן דאך ווען אונז האבן זיך אנגעהויבן צו שלאגן מיט מיט דעם טשיילד אביוז, און איך האב אראפגעברענגט דעם גרויסן גאט זייערן וואס ער הייסט הערשי ברייער, האט דער סקווערער רבי געזאגט מען דארף זיך בייגן, ווען נישט וועט ער אונז אלע אומברענגען. ווייל אונז האמיר געזאגט פאר'ן סקווערע רבי, איך האב אים אליין עס געזאגט, די בחורים וואס זענען אוטסייד גייען דיך אמאל נעמען און זענען דיך הרג'ענען, ביקאוז דער יו מעסד אפ דער לייף, און איך האב געזאגט פארן רעבין, נישט איך גיי דיך הרג'ענען, דאונט סעי איי טרעטענד יו, ס'עט זיין ווער ס'עט דיך הרג'ענען, האבן זיי זיך געבויגן. זיי האבן אריינגענומען נאר נייע מלמדים, יעדן מלמד האט מען אנגעזאגט, וועסט טאטשן א קינד, האסט א פראבלעם נישט מיט נחום ראזענבערג נאר מיט אונז, אונז גיימיר דיך לייגן אין דזשעיל, ס'איז געווארן א מורא'דיגע ארדענונג. אזוי ווייט ווי ס'איז געווען נעבעך דער חרבן, אזוי ווערט ארדענונג. יעצט חיים שיע, די מאמזעריקא'ס מיידל סקול שטייט אויך ביים צופאלן. איך ווייס פארוואס, ווייל אז ווייל מ'געט נישט רעספעקט פאר מיידלעך, זעט מען אזוי אויס. ער מיינט אז דאס איז פארטא ריקא מיידלעך, ער מיינט אז אלע טאטעס האבן געקויפט זאמען אין א באנק פון א פארטא ריקא. וואס ביסטו געגאנגען אונטערשרייבן אויף מיר, איך קען דאך דיך אפילו נישט. און אלעס באהאלטן. ס'איז דא ביי אונז איינער גדי, גדי האט א רעסטעראנט, ער פלעגט מאכן ראפעלס פאר מיידלעך, איך האב אים געזאגט גדי איך וועל דיך איינזעצן, זאגט ער ער הערט אויף, געווארן אין א רעסטעראנט א גאנצער מאכער, ס'איז דא, איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'איז, די מיידל וואס איז אריין געשפרינגען אין וואסער אין אפסטעיט האט געשריבן אפאר טעג פאר זי איז אריין געשפרינגען אז גדי האט איר גערעיפט, צו אאוט אוו לאוו צו אאוט אוו רעיפ איי דאנט נאו, און יעדער גייט אריין צו דעם קויפן עסן ס'איז נישט קיין פראבלעם, און נאכדעם איז דא נאך איינער. וואס ער האט א פליישיגן רעסטעראנט, ער הייסט קראוס, ער איז קראוס שטריימל מאכער'ס זוהן, ער האט די גריל אן לי, ס'איז דא א מיידל וואס אונז האבן מיר אויך געשיקט אויף טערעפי, זייער שווער איר צו געבן טערעפי, ווייל זי איז נעבעך אזוי אזוי פארזינקען אז ס'איז א צרה, זי דרייט זיך נעבעך אין חבד דארטן אין נארט פינף. זי איז אויף דראגס, איז ער זי געווען א בעיביסיטער ביי אים און ער האט איר גערעיפט, ער האט איר גענומען ביז מאנהעטן, האט נישט געקענט רעיפן ביי זיך אין בעדרום ווייל ס'איז דאך א פחיתות הכבוד פארן ווייב און יעדער גייט אריין און קויפט דארט צו עסן, קיינער האט נישט קיין פראבלעם מיט דעם, יעדער איז באגלייבט פאר אלעם, מען קען רעיפן מיידלעך און מען איז באגלייבט פאר אלעם, יעצט וויאזוי ווייס איך די מעשה, די מעשה ווייס איך פון פאליס. די פאליס האט געוואלט נעמען דעם יונגערמאן און אויפפיקן און טראגן אין דזשעיל אויף אייביג. און זי געווען א מיידל אליין, זי האט זיך געטראפן אין א קאמיוניטי וואס יעדער האט ריזענטן די זאך אז זי האט עס געטון, און זי איז א ספרדישע אויכעט, האט זי מורא געהאט, האט איר די פאליס געזאגט אפן, ליסן, איך בין מסכים אים אויפצופיקן, באט דאונט פלעי געימס. נישט נאכדעם ס'איז נישט דא, זיי נישט געקומען און ער האט פארגעסן און אהער מיט אהין, עי. דעט באלאוני העז טו סטאפ. און יעצט האט ער א פליישיגן רעסטוראנט און יעדער טראסט אים אויף פלייש און מענטשן גייען דארט אריין, ס'איז א ווערטסהויז ביז א האלבע נאכט און אלעס איז פארגעסן געווארן, גארנישט פארגעסן געווארן, זי די מיידל גייט אויך אריין אין די פייל וואס אונז געבן מיר יעצט איבער פאר די פאליס ווי קאראפטעט דא איז אלעס געווען, דאס איז אנבעליוועבל, קיינער האט נישט געהאט די גאטס צו קומען פאראויס ווייל זיי האבן נישט געהאט אן אנליינער, זי האט נישט געקענט נחום ראזענבערג, ווען זי קען מיך וואלט איך געגאנגען מיט איר אין קאורט. דא איז געווען א משוגענע הפקר וועלט, די פאליס האט זיך געבעטן צו נעמען, אונז האמיר גענוג קעיסעס, באט אונז זעמיר דו ביסט צושלאגן, זי איז אויף דראגס, זי וועט נישט האבן קיין נחת אין איר לעבן, דאס אלעס האט מען געמעגט, פארוואס? ווייל ס'איז געווען אפאר ליעזאנס וואס האבן געפירט. יעצט דו ווילסט טאקע תשובה טון, דו האסט דיך אפשר אראפגעלאזט דערפון, אבער יו לעפט א לאט אוו סיק פיפל ביהיינד, דו מוזט נעמען די מיידל און צאלן מיר טערעפי געהעריג זי זאל האבן א פיוטשער אין איר לייף. ווען נישט, עס איז ער, עס האט אראפגעשפרינגען פון א וואסער, אין א וואסער פון א ברידזש, דעטס נאט א וועי אוו דואינג טינגס, די ספרים זאגן אז א מענטש טוט תשובה נעמט דער אייבערשטער און ער איז עוקר די גאנצע זאך, ער קען אבער נאר עוקר זיין דעמאלטס ווען דו האסט נישט איבערגעלאזט קיין טרעיל ביהיינד, טאמער האסט איבערגעלאזט טרעילס ביהיינד קען עס נישט דער אייבערשטער עוקר זיין, אזוי שטייט אין די גמרא. די גמרא זאגט, אז איינער קומט אויף א ערווה און ער איז מוליד א ממזר, קען מען נישט תשובה טון, פארוואס? זאגט רשי, ווייל ס'איז א עד אויף קנאה, מען קוקט אייביג אן דעם ממזר פון ערגעץ איז ער געקומען. יעצט די גאווערמענט וויל יעצט הערן פון די אלע קעיסעס, זיי ווילן הערן קעיסעס וואס איז דא אויף נחום קליין, זיי ווילן הערן קעיסעס וואס איז דא אויף יאנטי דאסקאל, און איך וויל אויך בעטן די אלע מיידלעך וואס זענען געווען אין בארדיטשוב, אין יוראפ מ'קען נישט צוקומען צו זיי איך ווייס נישט ווער זיי זענען זיי האבן שוין לאנג חתונה געהאט זיי האבן אן אנדערן נאמען אויב מען האט זיי געטשעפעט אין בארדיטשוב זאלן זיי ארויסקומען יעצט איז די צייט די מיידלעך פון ענגלאנד האבן נישט קיין פראבלעם ווייל ביי זיי נישט דא קיין סטעטשו אוו לימיטעישן און אפילו די אנדערע מיידלעך מען קען מאכן געוויסע זאכן וויבאלד ס'איז יעצט ארויסגעקומען און מ'האט נישט מ'האט מורא געהאט מ'האט נישט געקענט קומען ביז יעצט ווייל מ'האט מורא געהאט קען מען מאכן און ערלעדיגן עפעס ביי די גאווערמענט. איך הייב אן מורא צו האבן אז יענקי דאסקאל מיט דעם שייגעץ פייוויש מענדלאוויטש קאטשקאווטשיק האט גערעיפט מיידלעך אויך. איך ווייס ס'איז דארטן געווען צוויי איינער איז געווארן נאכדעם א נעפיו ביי פייווישן ער איז אויך געווען א ספרדישע משוגענע חיה ער האט געהאט צוטון דארט מיט די מיידלעך זיי האבן מיר פארציילט. אבער פייוויש האט עס נישט געוואלט הערן, און נאכדעם איז געווען איינער וואס זיי האבן געברענגט פון פלעגט ברענגען מיידלעך פון קיעוו, און זיי פלעגט באקומען פון פייווישן אפאר טאלער, מסתמא איז עס אלץ געווען רעיפ וויקטעמס, איז ווער ס'האט עפעס וואס צו זאגן זאל מאכן זיכער אז מ'גייט צו די פאליס און מ'געט א ריפארט, און נאכדעם וועסטו זען וואס ס'גייט געשען. מ'דארף נאר מיר מודיע זיין אז מ'האט געמאכט א ריפארט וועל איך צאמשטעלן אלע קעיסעס אינאיינעם, און דער ספרדישער דער הייסט אבי מעיאנעיז, מעיאז האט ער געהייסן, איז געווארן אן איידעם ביי פייווישן'ס א שוואגער, ער האט געהאט דארט צוטון מיט די מיידלעך, זיי האבן מיר פארציילט. ס'איז א שעם וואס דא גייט פאר, איטס א שעם. ס'איז אויך געווען א חשק'ע שידוך, זי איז געקומען דארט מתפלל זיין אויף קברי צדיקים, פייוויש האט איר אהין געברענגט, און זי האט געטראפן דעם מעיאנעיז, און זיי האבן זיך פארליבט, און דער טאטע האט שיעור באקומען א הארץ אטאק, די ברידער האבן איר אנגעקלאפט און אנגעשלאגן, און דו האסט גארנישט געקענט טון, ווייל ער האט זי פארשלעפט אויף ארץ ישראל צו עפעס א ספרדישן חכם. און דער חכם האט איר געהייסן זאל אויפהייבן א בגד און זאל נעמען א חרם אז זי וועט נישט נעמען אן אנדערן נאר אים, האט זי געמוזט נעמען אים, זי האט עס נישט פארציילט, נאך די חתונה ווען מען האט זיך אנגעהויבן צושטויסן דעמאלטס האט ער האט מען אלעס פארציילט, ס'איז געווען א מיאוס'ע זאך, דארט האט זיך אפגעטון כל דבר אסור, יעצט אבי מעיאנעיז אליין האט מיר פארציילט, ער האט מיר געזאגט ער האט נישט געוואוסט פון הלכות נידה, ער האט מיט איר ארומגעטרענט, ער האט זי געטראגן אין אוקריינע און געפארן מיט אר, און זיי האבן געמאכט א לעבן. און דאס איז שוין פון די חשוב'סטע סאטמארע תלמידות דעם מיידל. בקיצור, ס'איז געווען די גרעסטע דורכפאל פאר כלל ישראל דעם מוסדות בארדיטשוב. יעצט נישט קיינער טאר נישט הענדלען די בעלות תשובות, נאר אפילו ווער ס'הענדלט איז אויך נאר א מאן פאר א מאן און א פרוי פאר א פרוי. לעבאוויטש הענדלט עס, זיי האבן אויך אסאך דורכפעלער, מיר דערציילט איינער ס'איז געווען א שליח אין פאריז, ער האט געזינדיגט מיט מיידלעך, ווען מ'איז געוואויר געווארן האט מען אים געוואלט ארויסווארפן, האט דער ליבאוויטשער רבי אים געבעקט, ער האט געזאגט, ער איז זייער א טיכטיגער מענטש, ער האט אויפגעשטעלט גאנץ פאריז, און איך גיי אים נישט ארויסווארפן ווייל ער האט געזינדיגט מיט אפאר מיידלעך. איטס די סעים גארביטש אלל אווער. בעט נאכאמאל די אלע מיידלעך אז אויב זיי האבן געהאט א פראבלעם, מען האט זיי געטאטשט, געפאנדלט, עניטינג, זאלן זיי ארויסקומען יעצט עפענטליך, און זאלן איינזעצן דעם דאסקאל, און פייוויש מענדלאוויטש, און אלע זיינע ארבייטער. סאו דאס איז וואס אונז מוז מיר זיך אויסלערנען פון אזא מורא'דיגן דורכפאל. ס'דא אלעגעישענס אויף אים, איך וויל נישט ארויסגעבן אלע, אבער ס'האט ארויסקומען, האט אמאל איבערגעפארן א פרוי איז דא אלעגעישענס, און ער האט געהאט צוטון מיט נאך אשת איש, זע, ס'איז דא, ווען איינער איז א מען אוו פאוער, הי דאז וואטעווער הי שודענט, סאו וויל איך ענק אויסלערנען דעם עולם, רבותי דו האסט א פראבלעם, א מאן זאל גיין צו א מאן און א פרוי זאל גיין צו א פרוי, און מ'זאל נישט טוישן די סעקסעס. א מאן גייט צו א פרוי און א פרוי צו א מאן, דאונט דו איט, ווייל ס'וועט נישט ברענגען גוט, און דאס זאלט עטס ענק אויסלערנען, אז דו גייסט זינדיגן מיט איינעם, איי דאונט קעיר איף הי'ז א פאליסמאן אדער א חבר, אז עטס זינדיגטס אין איינעם, טארסטו יענעם נישט אויספארקויפן, ווייל דאס הייסט מסירה, מסירה מיינט, כ'האב מיט דיר געטון אן עבירה, און איך וויל מיין בלוט. סעיוון, גיי איך דיך אויספארקויפן, דאס איז אסור, און דער גוי ווען ער זעהט עס האט ער דרך ארץ, די אלע וואס האבן נישט געוואלט רעדן, ס'איז געווען א קעיס שמ מ א לייף פאר יארן צוריק מיט די נורסינג האומס, ס'איז געווען אסאך קעיסעס, מ'האט זיי געגעבן ממש נאך פיר חדשים פאר נישט רעדן, פארוואס? ווייל זיי רעספעקטן א מענטש וואס ער האט פרינציפל, נישט איך בין א צעלאזענער מענטש, גיי זינדיגן? מ'כאפט מיך? אה, הי אלסאו דיד איט. פארקערט, ביי ברוך מרדכי'ס קעיס איז געווען דער משה טעראריסט פרידמאן און ר' מאטעלע'ס זון דער גרויסער רעבע וואס ער לייגט זיך אויפן טיש, לעיזער וואלף. זיי זענען געגאנגען צום די עי, משה איז געווען ביים די עי און ער האט געזאגט ער האט אן עדות, לעיזער וואלף, אז מען זאל איינזעצן דער וואס איז געקומען פאראויס. כדי ברוך מרדכי זאל קענען לויפן ארום מיט די לאנגע שווייף מיט נערווען אין די גאס און ווייזן פאר אלע מענטשן. טפוי! און אזוי האט זיך געבויעט סאטמאר אלע יארן. יעצט איז דא דער טארטיקאווער האט א דרשה וואס ער זאגט ער האט געכאפט א נערוון בראך מסתם. א בעלז און די שונאים זענען ברוגז. קיינער איז נישט ברוגז אויף דיר, לאמיך דיר זאגן סאטמאר בעלז. עטס לעבטס מיט די זעלבע השקפה אז די תורה האט דער אייבישטער געגעבן אין בארג סיני און ער האט עס נישט געגעבן פאר אמעריקע און ער האט עס נישט געגעבן פאר אורשיווע און פאר קראל און פאר זענטע סאו האבן מיר אלע יארן געטוהן וואס אונז וויל מיר און דו האסט אויך געטוהן עטס האטס מאכיל געווען נבילות וטריפות אלע יארן דער טארטיקאווער צוויי דער בית דין מיטן רב אליינס דרעק ליגנערס אלע פאר א דאלער בוקט מען זיך אלע זענט עטס מזנה אלע בעלז און סאטמאר אלע האבן מזנה געווען. מיט אשת איש מיט פנויות, יעדער האט געהאט דעם זעלבן גארביטש, קיינער איז דיך נישט מקנא, די חזירים האבן נאר געזאגט ס'איז א שאד אז דער רב קומט נישט יעדעס יאר, ווייל זיי האבן געהאט אזויפיל פלייש און פרי מיעט פרי פאר אלל אז ס'איז געווען א נחת. און א אינגערמאן פארציילט מיר, ער איז א בעלזער, ער קאלט מיך אפ פון טיים טו טיים, ער זעט אויס ער איז א ידיד מיינער, האט ער מיר געזאגט אז ס'איז געווען א יונגל וואס איז געווען פארלוירן, מוצאי שבת מ'איז אהיימגעגאנגען, געווען א יונגעל וואס איז געווען פארלוירן, איז ער געגאנגען און ער האט גענומען דאס יונגעל און ער האט אים געוואלט אהיימטראגן, נאכדעם האט ער זיך געכאפט אזוי אז איך וועל אריינלייגן דאס יונגעל אין מיין קאר, נו, נחום ראזענבערג דארף דאס געוואויר ווערן בין איך אין דזשעיל, האט ער געזאגט ניין ער קען נישט אהיימטראגן דאס יונגעל, ס'נישט מעגליך. און וואס וועט ער יא טוהן? ער וועט טוהן אזוי, ער וועט צוגיין צו א פאליס און ער וועט זאגן זעסט דא דא א קינד וואס ער וויינט, דו קענסט דאך נישט די שפראך, איך קען יא, ער וואוינט אין די און די גאס, און איך בעט דיך קום דו מיט מיר און לאמיר אים אהיים טראגן, ער האט געטוהן, ממש אנבעליוועבל וואסער א שיינע דזשאב ער האט געטוהן מיט דעם, און למעשה האט ער אים אהיים געטראגן צום טאטן, ווייל ער האט א פרעג געטוהן דאס קינד, וועמעס ביסטו איך זעה דו וויינסט דא? האט ער געזאגט איך בין דעמס און דעם, האט ער געזאגט אז איך האב געלערנט מיט דיין טאטן אינאיינעם אין די ישיבה, איך קען נישט לאזן דיך איבער דא אז דו זאלסט וויינען, איך קען עס נישט טון אזא זאך, האט ער גענומען די פאליס זאל אים אהיימטראגן, האט ער מיר געזאגט נאכדעם איך וויל דיר עפעס זאגן, איך הייב אן צו טראכטן אז דו ביסט הונדערט פראצענט גערעכט, דו זאגסט ס'איז געווען צען רעיפס, קען זיין ביסט גערעכט, ווייל איך אליינס האב געקענט נעמען דאס יונגל, כ'האב אים געקענט אוועק. פירן ווי איך האב געוואלט, כ'האב געהאט דארט א קאר, כ'האב אים געקענט אריינזעצן אין מיין קאר, טראגן עני פלעיס איי פעלט קאמפארטעבל, קיינער וואלט נישט געוואוסט, כ'וואלט אים געקענט רעיפן, כ'וואלט אים געקענט אראפלייגן דארטן אין א פארק ערגעץ, קיינער וואלט נישט געוואוסט ווער ס'האט אים גערעיפט, און ליתר שאת אז כ'וויל נישט אז מ'זאל מיר כאפן, וואלט איך אים נאך געקענט דערווערגן און הרג'נען אויכעט, וואס דאס האט מען געטון מיט לייבעלע קלעצקי. נאכן רעיפ האט מען אים געהארגעט. זאגט ער איך הייב אן צו זעהן ביסט גערעכט, מ'טאר נישט ארום פארן, מען טאר נישט לאזן פארן, און מען טאר נישט פארן, די אלע חסידות האט אנגעהויבן א נייע זאך, ביי יעדן רבי'ן מאכט מען אין יעדן אוהל מאכט מען א ר' שייעלע'ס הויז, דאס הויז, יענץ הויז, ס'איז אלץ איין שטיק אביזרייהו דגילוי עריות, צדיק איז נישט צופרידן, קיינער איז נישט צופרידן פון אזא אויפפירעכץ, און לאמיר דאס אויפהערן, אז בעלזער רב האט געוואלט קומען מאכן דא א תלמוד תורה, אונז ווייסט מיר אז ער האט. די סארט פתחים ווייסט מיר ער האט א גרויסן עולם, מיינט נישט אז ער מוז מיטברענגען דעם עולם, ער זאל נעמען דאס געלט און ער זאל געבן פאר אפאר כולל אינגעלייט און ער זאל מאכן זיכער אז זיי האבן צו באצאלן די וויל דעם רענט מיט אלע אנדערע זאכן, ער זאל נישט קומען דא מיט מענטשן זיך אויפטון ער האט מענטשן, אונז האמיר נישט קיין פראבלעם אז ער האט מענטשן און אונז ווייס מיר אז ער האט מענטשן, דאס מאכט אים נישט גרעסער, ס'מאכט אים נישט קלענער. סא דאס זאל מען וויסן. און ער זאל אויך נעמען די אשה זונה וחללה זיין רעבעצן און ער זאל זי נישט אהער ברענגען זי זאל קומען פירן טיש, דו ווייסט סארא דיסגרעיס דאס איז פאר בעלז? דאס איז די ביגינינג פון א ריפארם מאוומענט, ריפארם ראבייס, זי פירט טיש, זי מאכט מיט די הענט, זי קען דאס טוהן אין א מיידל סקול, ס'איז געזעסן דארטן אינגעלייט, ס'איז געזעסן דארטן פרעמדע מענטשן, און ס'איז געזעסן דארט פרויען לעבן איר, די וואס זענען געווען די באלעבאסטעס פון דעם הויז. אויב דאס איז שוין מותר, נו וואס איז שוין נישט מותר? נו וואס האב איך פון בעלז? ס'איז דען א ווינקל פאר תורה און יראת שמים? שטותים מיט הבלים. ס'איז א ווינקל איז עס פאר תורה און יראת שמים? זנות! זאגט מיר איינער אז די רב האט, מ'האט עס פארגעהאלטן פארן רב לאנג צוריק נאך אין ארץ ישראל. זאגט ער נע, קיינער ווערט נישט אראוזד אויף איר. קודם כל דו ווייסט נישט. דו מיינסט ווייל דו ווערסט נישט אראוזד ווייל דו האסט אן אבר מת, מ'האט דיר געמוזט געבן הזרעה מלאכותית זאלסט האבן א קינד מיינסט אז יעדער איז אזוי? און אחוץ פון דעם, וואו שטייט אז מען טאר נישט ארויף אויף א פרוי? שטייט מען טאר נישט קוקן? אפילו אחוריה, אפילו א מיאוס'ע שטייט טאר מען נישט קוקן. אן אשת איש. בעלז האבן געמאכט א גוטן מאוומענט בעקווארדס. יעצט יעדער זאל וואטשן זיינע קינדער, און מען זאל נישט גיין תיקון לליל שביעית אין בית מדרש, זאג עס אינדערהיים אדער לייג דיך שלאפן מיט דיינע קינדער, גייטס נישט ארויס, ווייל די חזירים שארפן זיך שוין די ערווה, ס'איז שוין שפיציג, ס'איז שוין הארט. זיי האבן שוין אלע געקויפט ווייעגרא, ס'זאל גוט אריינגיין אין יענעמ'ס מחילה, ווייל אז מ'רירט נאר אן און מ'גייט נישט אריין אינעם גומי וואס יענער האט ארום די מחילה, אז מ'גייט נישט אריין דארטן, למשל אז ער נעמט דעם ערווה און ער האלט עס סתם אזוי, ער ער זעצט יענעם צו מיט די מחילה צו זיך, אבער דער גיד איז נישט אריין אין די מחילה אין די.

רבותי, וואטש יור טשילדרען. יעצט כ'לייג ארויף איינעם וואס ער זאגט זייער גוט, ער זאגט נאר צוויי זאכן וואס איך גלייך נישט, איינס איז אז מ'זאל געבן געלט פאר בוני עולם און מחריבים, און איינס איז מ'זאל געבן געלט פאר וואנס אפ אן ע טיים באם, די אלע זאכן איז דא רבנים זאלטן אז ס'איז א דאורייתא, ס'איז ממש ממזרים, דאס וואס חיים שיע האט געטוהן און נאך אזאלעכע, און למעשה דארף מען וויסן נאך א זאך, איך בין געווען אין ארץ ישראל האב איך געזעהן אז. קופת חולים באצאלט די אלע זאכן, פארוואס זאל נישט זיין אין אמעריקע אז מען זאל פייטן אז ס'זאל ווערן באצאלט אדער פון די אינשורענס קאמפעני אדער פון מעדיקעיד? הערטס אויס, ס'איז א לשון הירושלמי, הוגע עצמך, פלאג דיך אליין. מה דאך אייבי בעיבי וויל זיך מאכן פון א זכר א נקבה, געט די גאווערמענט געלט פאר דעם און די מעדיקעל בילס ווערן באצאלט, און כל שכן נאך צו ברענגען א קינד אויף די וועלט. דער תירוץ איז ווייל איינער מאכט געלט דערויף וויל ער באהאלטן אלעס, דארף זיין אן אופען בוק, די אינשורענס דארף באצאלן פאר דעם, און וועט נישט מאכן אפאר אידן אפאר מיליאן דאלער אויף דעם. עניוועי איינער פון די וואס ס'פירט די מוסד זאגט מיר, כ'מיין וואס ס'ארבעט דארט, זאגט אז דער וואס ס'פירט די מוסד קיינער קען נישט סיינען טשעקס נאר ער, קיינער ווייסט נישט וואס ער טוט מיטן געלט, נעמט שווערע הונדערטער טויזענטער דאלער פון מענטשן אז ער גייט מאכן קינדער פאר דעם פאר יענעם, ס'איז רובם ככולם איז בלאף עניוועי, ס'אזוי ווי אלע צדקות. ירמיה הנביא האט אויף אונז געמאכט א גוטן דזשאב. איך שיל אן ביי מנינים שונא'ים ווי דער האט א וואלפיג דזשאב אן אס. נאכדעם האט עס אסאך נאך וואכן כ'האב שוין געזאגט א גאנצע דרשה יארן צוריק ס'דא פרויען וואס זיי באקומען געלט קאמישן אז זאלן אריינברענגען נאך פרויען זאגן אה האסט נאר פיר קינדער קום מאך נאך א קינד אנאדער בעיבי אנאדער בעיבי פארוואס אז זיי האבן אינסענטיווס פאר דעם. רבותי, לעבטס נישט מער אין א סטופיד לייף, לעבטס אין א נארמאל לייף. און איך וויל עטס זאלטס אויסלערנען די קינדער אז איינער טאטשט זיי זאלן זיי שרייען, נישט זאלן קומען נאכדעם זאגן פארן טאטן ער האט מיך געטאטשט, איינמאל די ביסט געטאטשט ביסטו טאטשט פאר לייף, די זאלסט איינער וויל דיך טאטשן זאלסטו קודם שרייען ער האט געוואלט טאטשן, וויאזוי ווייסטו ער האט געוואלט? נישט ווייל ער האט מיך געטאטשט, ווייל ס'האט אזוי אויסגעזעהן, סקרו עוורי באדי איף דעי וואנט טאטש יו, ווייל נאכדעם אז די זאלסט קומען זאגן דיין טאטן יענער האט מיך געטאטשט איז שוין א גרויסע פראבלעם. יעצט, מען דארף וויסן אז מען דארף נישט געבן פאר די אלע. צדקה איז בונה עולם ומחריבם, און פאר וואנס אפאן א טיים באם, און מען דארף אויך וויסן אז ס'זאל נישט גיין א מאן צו א פרוי און א פרוי צו א מאן פאר טערעפי, כאטשיג זיי האבן לייסענס, לייסענס מיינט גארנישט, אונז קען מיר אסאך מענטשן מיט לייסענס וואס זיצן אין דזשעיל פאר לייף, לייסענס מיינט גארנישט, און אויב מעגליך אז דו שיקסט א טאכטער זאלסטו מיטגיין, און אז דו שיקסט א בחור זאלסטו אויך מיטגיין. א מיידל זאל מיטגיין די מאמע מיט א בחור די טאטע און זאלן זיצן מיטן זיצן מיט א אפענע טיר פונעם סייקייטריסט פונעם סייקייטריסט אדער סייקאלעדזשיסט און דער עיקר איז מען זאל האבן א סעיף יום טוב און א הייליגן יום טוב און יעדער זאל מקבל זיין די תורה אויף נייעס חדשות. חיים מענדל פלעגט זאגן פארוואס אלע אלטע אמעריקאנער געבן א ספר תורה אויף דער עלטער אריין אין א שיל אז אלע עבירות זאל זיין.

דא עפעס א משוגענער דער טארטיקאווער האט זיך אויפגעשטעלט זאגט יעדער איז דזשעלעס אויף בעלז אונז זעמיר נישט דזשעלעס אויף בעלז אונז האמיר זייער ליב דעם בעלזער רב ער זאל קומען יעדעס יאר אזוי אויף מאנטריאל און מענטשען קענען כאפן מחילות זעמיר דזשעלעס סאטמאר האט געטוהן אלעס וואס בעלז און בעלז טוט אלעס וואס סאטמאר לא ת לא תשכב משכבי אשה האמער ביידע ברוך השם צוצעבראכן, און אלע אנדערע זאכן האמער צוצעבראכן, עפעס ציונות אין ארץ ישראל, עפעס מען נעמט מיידלעך אין מיליטער, דאס האט מען אויף דעם האט מען געלייגט דעם דגוש, און דער בעלזער רב האט געהאט זיינע משוגעת'ן, קיין ערנסטע זאכן נישט ארויסקומען פון די אלע חסידות, ווען ס'וואלט נישט געווען קיין בעלז חסידות מיט סאטמאר חסידות אויף די וועלט האט אויך די וועלט נישט אונטערגעגאנגען. יעצט כ'האב געוואלט זאגן א אינטערעסאנטע זאך וואס איז כדאי יעדער זאל וויסן, עטס ווייסט אז מ'האט אריבערגעריקט דעם עמבעסי אויף ירושלים, כ'האב זיך געבעטן ביי טראמפ, כ'האב אים געשריבן א בריוו פאר ער איז געלאפן און כ'האב אים געשריבן איינמאל א אימעיל, ער זאל למען השם נישט טון אזא נארישקייט, פארוואס? ס'איז דא דער פרידמאן, ער איז דער אמבעסעדער. און ס'איז בעיסיקלי נישט קיין חילוק צו ער גייט מאכן קטנים אדער גדולים אויף רחוב הירקון אין תל אביב, אדער ער גייט מאכן קטנים און גדולים דארטן אין ירושלים, ווערעווער איט איז. אלעס וואס ס'גייט טון איז גייט מאכן ארום די גאנצע וועלט און מ'וועט הארגענען, ביז יעצט האט מען שוין געהארגעט צוויי און פופציג אראבער און ס'איז דא אפאר הונדערט וואס זענען נעבעך ביטערליך פארוואונדעט, און די סוף גייט מען פאר יעדן אראבער באצאלן, וואטש און סי, זיי וועלן זיך נעמען אויף וויליאמסבורג, זיי וועלן זיך נעמען אויף בארא פארק, זיי האבן נישט קיין פראבלעם מיט דעם, און נאכדעם גייען זיי יעצט מאכן א נייע זאך, זיי גייען מאכן אז מען זאל נעמען ירושלים, זיך צוטיילט אויף צווייען. זיי זאלן אויך באקומען א קעפיטל אין ירושלים, און דעמאלטס ביסטו פערטיג, ווייל דעמאלטס האט יעדער די זעלבע רעכטן, דו ביסט נישט מער פון יענעם, יענער איז נישט מער פון דיר, און די סוף וועט אמעריקע מוזן מאכן אן עמבעסי דארט אויך. קיין גרויסע נפקא מינה איז נישט וועגן די עמבעסיס, אבער דאס גייט קאסטן בלוט אין אלע גאסן פון די וועלט. מ'האט צוגעזאגט מ'וועט עס ריקן, שוין וועט מען ריקן, קומט דער קושנער, א יונגער צוצאק, א מענטש וואס ער ווייסט נאך נישט וואס דאס הייסט, ס'איז קיינמאל אין זיין לעבן נישט געהאט, ער האט נישט געטראפן א אידישע טאכטער האט ער געמאכט פון טראמפ'ס טאכטער א גיורת. זי איז א גוי'טע ככל הגוי, זי מעג רואיג מחלל שבת זיין, און זי מעג רואיג טוהן אלעס, זי איז נישט קיין איד בכלל. נישט ווייל די רבנות זאגט אז דער רב וואס האט איר געגעבן קאנווערזשענס איז ביי זיי נישט אנגענומען. זי איז געפארן ווען מען האט אינאגערעיטעט איר טאטן, און זי איז געפארן יעצט אויף ארץ ישראל, זי איז אנגעקומען אום שבת. נישט נאר אז ער האט איהם נישט געמאכט פאר א איד, זי האט איהם געמאכט פאר א גוי, און ער איז געווען א רייכער מענטש, ווייסט וואס ער האט געברויכט האבן דעם די די אויסגעלאסענע גיורת, דאס וואס די גמרא זאגט אז די גיורת איז אין קשים גרים לישראל כספחת, דאס איז אזא גיורת ווי זי, מען קוקט אן דאס איז א איד, אויף דעם האט זיך געלוינט צו ווערן א קאנווערזשען.

ווייל וואס איז מיר א חילוק ווען איינער דארף מאכן א וויזע צו איינער דארף א פאספארט איז אים אפגעלאפן צו ער האט עס פארלוירן ער דארף גיין צו די עמבעסי ער דארף גארנישט טוהן ער דארף גיין אויף תל אביב סאיז דא אן עמבעסי אין תל אביב ניין מען מוז האבן ירושלים און וואס איז יעצט מער יעצט איז געווארן ירושלים די הויפט שטאט וועסט אריינקוקן אין יעדן בוק

די אלע יארן, און ס'איז דא מענטשן וואס האבן זיך מוסר נפש געווען, און זיי האבן געגאנגען אין מיליטער אין תש"ח און אין אלע אנדערע מלחמות, שוין, בקיצור דער עולם כאפט נישט אז דאס איז עס און פארטיג, די זעלבע איז געווען אין אונגארן אויך, עס האט זיך געטון א גאנצע מאוומענט אז מיר גייען ווערן קאמוניסטן, און אונזערע עלטערן האבן אונז פארציילט אז ס'איז געווען טויזענטער מענטשן וואס זענען אוועק געגאנגען פון אידישן וועג און זיי האבן אנגעהויבן צו לויפן צו די קאמוניסטן, און מ'האט אויסגעשמד'ט. טויזענטער און טויזענטער מענטשן. ווייסט וואס איז דא געשען אויך? מ'מיינט א נייע לעבן, מ'טוט אנהייבן א נייע לעבן. וואס איז מיר א חילוק צו דער עמבעסי איז אין ירושלים צו אין תל אביב. שוין, האטס אלע א גוט יום טוב. יעצט, ס'איז דא עפעס א בעלזער משוגענער וואס איז קאלט אפ, ער וויל וויסן פארוואס איך מעג יא פארן אן מיין ווייב און אן אנדערער טאר נישט פארן אן זיין ווייב, ער זוכט זיך סתם אביסל אנצודרייען ווייל ער איז ברוגז פארוואס כ'האב גערופן דעם בעלזער רב די אלע נעמען, גרויסע גדולים מיט קליינע גדולים, להזהר גדולים על הקטנים. איך ווייס וואס אים באדערט, כ'האב אים אין בוידעם. כ'וויל דיר יעצט זאגן אפאר זאכן. נאמבער וואן זאלסטו וויסן, ווען איך פלעג פארן אויף רוסלאנד, איז אויסער דעם ס'אונז האמיר געהאט א שמירה, אז דער אייבישטער האט אונז געהיטן, ווייל קיינער האט דאך נישט געוואלט דעמאלטס פארן, קיין געלט און קיין מקוואות איז נישט געלעגן. איך האב אפילו ארומגעטראגן פאמפלעטן פון טהרת המשפחה, איך האב עס פארטיילט שווארצערהייט, ווען מ'פלעגט אנקומען פלעגן זיי מעסטן וויפיל פעיפער מ'האט, צו גיין אויף די וואג, מ'האט געקענט גיין זיצן פאר דעם. איז געווען כולו מסירות נפש, נאר אויסער דעם איז געווען נאך א שמירה, איז געווען א שמירה, מען פלעגט מוזן איינשטיין אין אן אינטוריסט האטעל, און דארט איז מען געווען, אין די ווענט איז געווען קוקערס. דו האסט עס געקענט גארנישט טון, אפילו א שלעכטע מחשבה האסטו נישט געקענט האבן, און בפרט נאך צו גיין זוכן א שיקסע אויסצוגיין, דאס וואלט געווען סאבאטאזש אויף די הייעסט סקעיל. ארץ. ער האט געסטראשעט, דער פירער פון רוסלאנד האט געסטראשעט אז טאמער מ'וועט נישט ארויסקומען די אלע חזירים וואס זענען געקומען דארטן מאכן אלעס וואס מ'טאר נישט וועט ער עס ארויסגעבן. אזוי האט דער פירער פון רוסלאנד געסטראשעט פוטין. זיי ווייסן אלעס, אלעס גענג גוט מיט פיקטשערס, ס'איז דא פון אינטוריסט האטעל פארקויפן זיי אפילו אינפארמעישן. יא, דאס, דעמאלטס איז געווען אנדערש, דעמאלטס האסטו נישט געכאפט א זונה אין די גאס, דו האסט נישט געקענט ארויסגיין פון האטעל אנע דעם וואס זיבן מענטשן זאלן דיר נאכגיין. דאס איז איין זאך, און צווייטנס וועל איך דיר זאגן וואס דער ליבאוויטשער רבי האט געזאגט, ליבאוויטשער רבי האט אמאל געזאגט, ער האט געהאלטן אז מ'זאל נישט גיין אין קאלעדזש, האט אים איינער געפרעגט, נו דער רבי איז דאך יא געגאנגען? זאגט ער, נו אז איינער איז אראפגעשפרינגען פון דאך און ער איז געבליבן לעבן מיינט עס אז מען דארף אים נאכטון? ס'איז א מורא'דיגע סכנה. קוק וואס איז געשען, אונז האמיר פארלוירן דעם דעם סקווערער, דעם ליפא, דעם זינגער, דעם טאנצער, דעם שפרינגער.

נעבעך. סאו דאס איז די זאך, אז איינעם איז יא געלונגען אז ער איז לעבעדיג געבליבן מיינט עס אז יעדער מוז יענעם נאכטוהן? דאך א נארישקייט, ס'איז דיר געלונגען איז דיר געלונגען. יעצט אויב מיטן אייבישטענס הילף ס'איז געלונגען אז איך בין געפארן און איך בין געקומען, איך האב נישט געכאפט דארט א שיקסע, צו איך האב נישט געכאפט א זכר ביים תחת, מיינט עס אז יעדער דארף עס נאכטוהן? און דו האסט א קשיא פארוואס איך האב געמעגט? און נאכדעם לאמיך דיר זאגן, ווען איך פלעג פארן פלעג איך זאגן פאר מיין ווייב זאלסט וויסן די סכנה איז גרויס, מ'קען פארכאפט ווערן, איך האב געוואלט זי זאל וויסן אז ס'איז דא א סכנה, די טעם פארוואס איך דערצייל עס פאר ענק איז ווייל איך וויל אז די בית רחל מיידל, די בהמה, די וואס מ'האט איר קיינמאל גארנישט געלערנט, די וואס האט געמיינט אז א בי סטאק ברענגט אריין אזא בעיבי, און בעיביס קומען פון פייגעלעך דורך די ווינדאו, די האב איך געוואלט אויסלערנען ניין ס'קומט פון דיין לאך, און. פון דעם לאָך וויל יעדער אַרײַנקריכן. דער אייבערשטער האָט אַרײַנגעלייגט די טבע אין אַ זכר ער זאָל נאָכלויפן נאָך דעם לאָך כאָטשיק ס'איז שטינקט און כאָטשיק ס'איז בלוטיק, און דער מאַן וויל נאָכלויפן נאָך דעם און פרעמדע ווילן אויך נאָכלויפן, און במילא זאָלסטו וויסן אַז אַ מאַן פאָרט אויף אומאַן, קען זײַן ער פאָרט צו אַ וומאַן. דעטס אלל. סאו פרעגסטו פארוואס איך האב געמעגט? לאמיך זאגן איך האב אויך נישט געטארט, מיינט עס נאכנישט אז כלל ישראל מוז אונטערגיין. סאו מיין שאלה איז וויאזוי דער בעלזער האט דא מיטגעברענגט אזויפיל מענטשן אויף מאנטריאל, גניבות איז מותר און זנות איז מותר. און נאכדעם דו זאגסט אז דער מענטש וואס ער קאלט מיך אפ ער איז סתם א משוגענער. כ'וויל דיר זאגן, פאר אזאלעכע משוגענער דארף מען זיך וואטשן. ווייל ווען דער משוגענער, ווען חס ושלום ער זאגט מיר אז ער וויל געבן געלט און איך זאג אים איך וויל מיך אראפזעצן מיט דיר, קענסטו אים רופן משוגענער ביז מארגן. דעטס די ענד אוו נחום ראזענבערג חלילה. סא דאס איז עס, ווען איינער שטעלט אונטער א משוגענע און מען פאלט נישט דורך ברוך השם איז ער נישט א משוגענע, טאמער וואלט מען חלילה דורך געפאלן דעמאלטס איז נישט סתם משוגענע נע מען האט אונטער געשטעלט, לאמיך דיר עפעס זאגן, זאלסט טוהן דרייסיג יאר אין עסקנות און נאכדעם וועמיר זיך אונז אראפ זעצן און רעדן, און עספעשעלי דו זאלסט טוהן מיט סאטמער, דאס איז די גרעסטע רשעי הדור, דער זוהר זאגט אז. בעקבתא דמשיחא וועלן זיין רעבעס, זיי וועלן זיין די ערב רב, דאס איז סאטמער, בעלז, די אלע גרויסע, און מיט די חברה מוז מען קענען, מ'דארף וויסן וויאזוי צו ארבעטן מיט זיי, עניוועי, כ'וויל זאגן נאך א זאך, כ'האב יעצט געזען די טשארדזשעס פון יענקי דאסקאל, ווען איך זעה עס נישט אין צייטונג גלייב איך עס נישט. ער איז נאך אזוי אפעטיטליך, ער האט נאך געזוכט א מחילה, א שמוציגע מחילה וואס ס'קומט ארויס צואה, א יונג מיידל נישט אפגעווישט געהעריג אפילו, דאס האט ער געזוכט, אויסער דעם וואס ער האט געזוכט די פראנט אז ס'זאל אריינגיין אין די וועדזשיינע, האט ער געזוכט א מחילה אויכעט, אזוי זאגט זי. פוי דו חזיר דו, דו דארפסט אפשניידן דיין אות ברית קודש, אזוי שטינקט עס. זאג, כ'האב דיך געוואלט פרעגן, דיין ווייב ווייסט אויך דערפון? זי גלייבט אויך די זאכן? צו זי גלייבט נישט? צו דו האסט אפאר טאלער, קען זי באשטיין זאלסט שטופן א מיידל אין די מחילה, נאכדעם איר אין די וועדזשיינע? און אפשר שטופסט איר אויך אין די מחילה, ווער ווייסט? אזא אפעטיט צו האבן אין די יארן? יעצט כאפ איך שוין, ער איז געפארן אויף אוקריינע ברענגען פאר פייבישן מיידלעך, ער האט זיך געלאזט קאסטן פאר פייבישן גרויס געלט, און מען האט אהער געברענגט דא מיידלעך וואס זענען איינגעשטאנען ביי אשר אנשיל בוקסבוים, און ס'איז געווען, און ס'איז געווען לעבעדיג מיט זיי. איך האף אז די מיידלעך האבן באקומען מיין מעסעדזש, און איך האף אז מ'וועט מיך קאלן. ס'איז שוין דא א נייע געזעץ ווען מ'מוז נישט פעיסן דעם דעם חזיר קענטס געבן טעסטימאני פאר א ספעשל.

נישט זאלסט געהארגעט ווערן חלילה, באט צו ווייזן אז אונז האמיר נישט קיין שייכות מיט דעם חזיר, נעמסט א פופצן זעכצן יעריג מיידל און שטופסט איר אין די מחילה, האסט דאך מסתמא אויפגעריסן אויך, ווייל דו האסט דאך א גרויסע אלטע ערווה, און זי האט א קליין לעכעלע דארטן, זי איז נאכנישט דעוועלעפט, האסט איר געקענט אינפעקטן, און נאכדעם האט זי אראפגעשפרינגען פון א ברידזש. האט מען געזאגט אה זיי זענען געווען משוגע, זיי זענען נישט געווען משוגע, דאס מיידל וואס האט געשפרינגען פון די ברידזש האב איך ענק שוין געזאגט, זי האט געזאגט קלאר זי האט געשפרינגען ווייל גאדי האט מיט איר געוואוינט, זי האט עס געהאט אויף איר פעיסבוק, קיינער דזשאמפט נישט דזשאסט לייק דעט, און איף יו וויל סטאפ רעיפינג די גערלס וועט נישט זיין אזויפיל סואיסיידס. יעצט וועט דאך איינער זאגן ס'מוז נישט זיין ס'אמת קען זיין זי האט געזאגט און אויב זאגן האט זי דאך עס געקענט זאגן אויף אן אנדערן אויך פארוואס האט זי געזאגט גאדי ווייל ער האט א רעסטעראנט וועגן דעם? יעצט האטס א פרייליכן שבת און א פרייליכן יום טוב און א גוטן קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.